און מען טרעפט אין די קרבן א מחט א נאדל וואס איז טמא, און די דין איז אז די פלייש פון די קרבן איז טאקע טמא, אבער די סכין, די מעסער, און די הענט פון די כהן בלייבן טהור, און ווען מען האט נעכטן מסביר געווען וואס איז טאקע פשט אז די מעסער און די הענט בלייבן טהור, אבער היינט וועט מען דן זיין פארוואס די פלייש טאקע ווערט טמא, חוץ פון דעם האט מען אויך געזען אז טאמער מען טרעפט די מחט אינעם פרש, וואס טייטש אין די געדערים פון די בהמה דארט וואו ס'איז שוין פארדייט צוזאמען מיט די צואה, דעמאלטס הכל טהור איז אפילו די פלייש אויך טהור, זאגט אונז די גמרא, די גמרא הייבט אן מיט דעם וואס מען האט געזען אז והבשר טמא, אז די פלייש ווערט טמא, פרעגט די גמרא האי בשר דאיתכשר במאי, מען ווייסט מיר דאך אז כדי א מאכל זאל טמא ווערן דארף עס זיין מוכשר לקבל טומאה עס דארף צורירן א משקה, און וואסערע משקה האט דא צוגערירט דעם קרבן? זאגט די גמרא, אי נימא דאיתכשר בדם, עסט מיר וועלן זאגן אז די הכשר פון די פלייש איז פון די בלוט, ס'טייטש בשעת'ן שעכטן די בהמה די בלוט האט געשפריצט אויף די פלייש און אזוי איז עס מוכשר לקבל טומאה, אויף דעם אבער זאגט די גמרא, ואמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר, איז דא א לימוד אז בלוט פון קדשים איז נישט מכשיר, אזוי מ'האט שוין געזען די לימוד שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים אז מ'טאר נישט עסן קיין בלוט נאר מ'דארף עס פארגיסן ווי וואסער וואס די תורה האט מקיש געווען בלוט צו וואסער דם שנשפך כמים מכשיר ושאינו נשפך כמים אינו מכשיר אז נאר בלוט וואס פארגיסט זיך וואס ווי וואסער וואס טאטש ס'גיסט זיך אויף די ערד סתם א מענטש שעכט א בהמה וואס די בלוט רינט אראפ אויף די ערד דארט אזא סארט בלוט איז מכשיר אבער בלוט פון א בהמה פון א קרבן וואס מ'איז מקבל די בלוט אין א כלי איז נישט מכשיר איז ווייטער די פלייש פון די קרבן קען נישט זיין ס'איז מוכשר לקבל טומאה פון די בלוט, ואלא נאר, וועסטו מיר זאגן, דאיתכשר במשקה בית מטבחיא, וואס טייטש פון די וואסער פון די בית מטבחיא מ'האט עס אויסגעשווענקט, און דאס האט עס מכשיר געווען. אבער אויף דעם זאגט די גמרא שטימט אויך נישט, ווייל אמר רבי יוסי ברב חנינא האבן מיר אויך געזען, משקה בית מטבחיא, לא דיין שהן דכן, נישט נאר אז ס'קען נישט טמא ווערן, אדער ס'קען נישט מטמא זיין ווי מ'האט געזען די מחלוקת, אלא שאין מכשירין, אבער ס'איז אויך נישט מכשיר, ס'טייטש זעהן מיר קלאר אז די וואסער, די משקה פון די בית מטבחיא איז נישט מכשיר, ואלא נאר, וועסט מיר וועלן זאגן, דאיתכשר בחיבת הקודש, וואס מ'האט שוין אויך געזען די כלל חיבת הקודש איז טייטש, אז ווען א זאך אפילו עס איז דא געוויסע זאכן וואס נארמאל קענען נישט טמא ווערן, און ווי מען האט נעכטן געזען דוגמאות, אזוי ווי די קטורת, די לבונה, גחלים, כל מיני זאכן ס'נישט קיין מאכלים וואס קענען בדרך כלל נישט טמא ווערן, וואס אלס חיבת הקודש, וואס טייטש דאס אז ס'איז קדשים, דאס געבט עס א געוויסע חשיבות, זאל קענען טמא ווערן, ס'איז א דרבנן'דיגע דין, עסט מיר וועלן זאגן דא אויך, אז די פלייש, היות עס איז דאך קדשים, איז די חיבת הקודש גט עס א דין אז ס'דארף נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, נאר דאס אליין אז ס'איז קדשים איז גענוג עס זאל קענען טמא ווערן. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא אימא דמהניא ליה חיבת הקודש, לאיפסולי גופיה, וואס טייטש ווען זעהן מיר די דין אז חיבת הקודש גט א דין פון א מאכל זאל קענען טמא ווערן אזוי ווי מ'האט געזעהן ביי די לבונה ביי די קטורת, ס'טייטש אז דאס אליין זאל קענען טמא ווערן על אף וואס בדרך כלל קען עס נישט טמא ווערן, גט די חיבת הקודש א דין עס זאל קענען טמא ווערן. אבער למימנא ביה ראשון ושני נמי, וואס טייטש זעהן מיר אז א זאך אז דאס אליין זאל קענען אבער אויך ווערן א ראשון א שני, דהיינו די חיבת הקודש איז א דרבנן'דיגע דין מ'זאל דאס נישט טארן עסן, אבער עס זאל ממש ממש טמא ווערן, אז עס זאל ווערן כאילו א ראשון זאל קענען מאכן א שני אויך, דאס זאל מען אויך זאגן? קען זיין אזא זאך זאגט די גמרא, אויב דו'סט מיר זאגן אז אזוי איז טאקע די דין, ווייל דא בעצם אז מען קוקט אריין אין די משנה, שטייט דארט אין די משנה אז די פלייש, די בשר דא פון די קרבן וואס איז טמא געווארן פון די מחט, איז טמא, טמא איז א לשון וואס איז מטמא אנדערע אויכעט, און מילא טאמער דו'סט זאגן אז די גאנצע הכשר צו חיבת הקודש איז א געוואלדיגע חידוש, אז נישט נאר אז ס'איז פסול נאר ס'איז טמא ס'קען מטמא זיין, און אויב אזוי זאגט די גמרא תפשוט דבעי ריש לקיש וועט מען אויב אזוי קענען פושט זיין אן איבעיא פון ריש לקיש, וואס ריש לקיש האט געפרעגט א בעיא, צריד של מנחות, ס'טייטש א קרבן מנחה איז דאך דא די טרוקענע חלק, די מעהל, צו וואס מ'מישט עס אויס צוזאמען מיט אויל, און ממילא די צריד של מנחות דאס איז מעהל פון די מנחות וואס מ'האט נאכנישט גוט אויסגעמישט, און ממילא ס'האט קיינמאל נישט צוגערירט די אויל, און די שאלה איז, חיבת הקודש איז דא דא, אבער מוכשר לקבל טומאה איז דאס נישט, האט ריש לקיש געפרעגט אן איבעיא, צו מונין בו ראשון ושני או לא, צו ס'קען טמא ווערן זאל מטמא זיין אנדערע אויכעט, אדער אפשר ניין חיבת הקודש זאגט סך הכל אז דאס איז טמא אבער ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע, מילא זאגט די גמרא טאמער דו האסט פושט געווען דא אז ס'קען אויך מטמא זיין אנדערע זיי אויך פושט דארט, זאגט די גמרא ניין, אמר רב יהודה אמר שמואל אז אוודאי רעדט זיך נישט דא אז ס'איז מוכשר לקבל טומאה פון די חיבת הקודש, נאר דא רעדט זיך ביי א ספעציעלע ציור כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה, ס'טייטש דא רעדט זיך ביי א ציור אז די באלבאס האט געברענגט די פרה דורכן טייך, די דין איז אז שלמים, ביי שלמים קריגט די באלעבאס צוריק די עור, די הויט, די לעדער פון די בהמה קריגט די באלבאס צוריק, מילא האט די באלבאס א אינטערעסע די לעדער זאל גרינגערהייט אראפקומען, איז פארדעם די באלבאס די גאנצע וועג צו ירושלים האט ער גענומען די בהמה און עס דורך געפירט די טייך, אז די בהמה זאל טרינקען אסאך וואסער, די הויט זאל גרינגערהייט אראפקומען, און ממילא ווען עס איז אנגעקומען אין בית המקדש, איז די פרה געווען דורך געווייקט נאס, און די פייכטקייט די נאסקייט, דאס האט מכשיר געווען די פלייש לקבל טומאה, און ממילא איז נישט דא קיין ראיה צו פושט זיין די בעיא פון ריש לקיש, צו חיבת הקודש געבט אויך א דין אז מונין בו ראשון ושני או לא. זאגט די גמרא ווייטער, נמצאת בפרש הכל טהור, האט מען געזען אז טאמער מען טרעפט די מחט אין די זבל אין די צואה פון די בהמה אין די מאגן דארט אויסגעמישט מיט די צואה דעמאלטס איז די פלייש יא טהור, זאגט די גמרא, וניהדר פרש וניטמייה לבשר, ס'טייטש מ'האט דאך יעצט איינגעזעצט די בהמה גוט אנגעטרינקען, אז די בהמה איז גוט אנגעטרינקען איז די פרש גאר נאס, אז ס'איז גאר נאס האט עס א דין פון א משקה, און במילא די משקה איז טמא, זאל די טמא'נע משקה וואס די מחט איז אויסגעמישט מיט דעם, זאל עס יעצט מטמא זיין די פלייש, זאגט די גמרא אמר רב אדא בר אהבה בפרש עבה, ס'רעדט זיך נישט אז די פרש איז נאס האט א דין פון א משקה, נאר ס'רעדט זיך אז ס'איז טרוקן, ס'איז א געדעכטע פרש, און במילא אז ס'הייסט נישט קיין משקה, און א מאכל אוודאי הייסט עס אויך נישט, ס'איז סתם שמוץ, און פארדעם איז עס נישט מקבל טומאה, ס'איז נישט מטמא די פלייש פון די בהמה. רב אשי אמר רב אשי ענטפערט א צווייטע תירוץ, אפילו תימא בפרש רכה, משום דהוה משקה סרוח, משקה סרוח, ס'טייטש א פארשטינקענע משקה האט אינגאנצן נישט קיין דין פון קיין משקה, א משקה וואס מ'קען נישט טרינקען, און מילא פארדעם איז דער פרש קיינמאל נישט צוריק מטמא די פלייש אין די בהמה, און פארדעם ווען מ'טרעפט דארט די מחט, איז די פלייש ווייטער טהור. זאגט די גמרא ווייטער, תני תנא קמיה דרב ששת, האט מען פארגעלערנט א געוויסע ברייתא פאר רב ששת, שטייט אין די ברייתא אזוי, שרץ מטמא את המשקין, און משקין מטמאין את הכלי, און כלי מטמא את האוכלין, והאוכלין מטמאין את המשקין,

וואס די משקה ווערט א רביעי לטומאה, וואס די גמרא העט גראד פרעגן ווי זעהן מיר ביי חולין א רביעי לטומאה, אפילו לויט רבי עקיבא וואס האט געזאגט ביי חולין דא א שלישי לטומאה קיינער האלט נישט דא א רביעי, און ממילא די גמרא העט טאקע זאגן אז איינע פון די זאכן דא דארף מען אראפ נעמען, אבער על כל פנים ולמדנו זעהן מיר דא שלש טומאות בשרץ, אז די שרץ האט גורם געווען דריי דרגות פון טומאה אונטער זיך, ווייטער נאכדעם וואס מען העט זעהן די גמרא העט פארענטפערן אז ס'איז נישט דא דא פיר דרגות און נאר דא דריי ווייל איינס פון זיי נעמט מען ארויס, יעצט רש"י רעדט דא אויס די אלע זאכן וואס שטייט דא, שרץ מטמא את המשקה, משקה מטמא את הכלי, כלי מטמא את האוכלין, האוכלין מטמא את המשקין, פון ווי טאקע לערנט מען עס ארויס? זאגט רש"י אזוי די ערשטע זאך אז שרץ איז מטמא משקה האבן מיר שוין געזען דף י"ח, מען לערנט עס ארויס פון א קל וחומר אז מאדאך א כלי קען מטמא זיין א משקה און א שרץ איז מטמא א כלי, איז כל שכן די שרץ קען מטמא זיין א משקה אליין, יעצט די צווייטע זאך וואס מען זעט דא אז די משקה וואס איז טמא געווארן פון די שרץ קען מטמא זיין א כלי, דא זאגט רש"י דאס גייט כשיטת ר' יודא, וואס ר' יודא האט מען געזען טאקע צום סוף האט צוריק געצויגן אבער אנפאנג אין די הוה אמינא האט מען געזען אז לכאורה ר' יודא האלט אז א משקה קען מטמא זיין א כלי, און ער לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, וואס ער דרשנ'ט עס אשר ישתה בכל כלי יטמא אז דער משקה איז מטמא א כלי, און במילא האבן מיר א לימוד אז א משקה קען אויך מטמא זיין א כלי. יעצט אז דער כלי וואס איז טמא געווארן פון דער משקה קען יעצט מטמא זיין א מאכל, וואס דאס איז די דריטע זאך וואס שטייט דא אין די ברייתא, דאס לערנט מען ארויס פון די דרשה פון רבי עקיבא, יטמא יטמא, אז נישט נאר דער משקה קען מטמא זיין דער כלי אליין יטמא, נאר אויך יטמא, דער כלי קען ווייטער מטמא זיין א מאכל. ווייטער די פערדע זאך וואס שטייט דא, אז דער מאכל וואס איז טמא געווארן קען אויך מטמא זיין א משקה, דאס לערנט מען אויך ארויס פון יטמא יטמא, אז א מאכל וואס איז טמא געווארן איז יטמא קען אויך מטמא זיין א משקה שפעטער, אבער ווייטער, ווי רש"י רעדט שוין אויס דא, דאס שטימט נישט דער לימוד, ווייל דער לימוד פון יטמא יטמא איז נאר א מאכל וואס איז טמא געווארן פון א כלי, וואס די כלי איז טמא געווארן פון א שרץ, טייטש כלי איז א ראשון, די מאכל איז א שני, לערנט ר' עקיבא אז דער מאכל קען יעצט מטמא זיין א משקה און עס מאכן א שלישי, אבער דא רעדט מען דאך נישט פון אזא סארט מאכל, נאר דא רעדט מען פון א מאכל וואס די מאכל אליין איז א שלישי, ווייל דער מאכל איז טמא געווארן פון א כלי וואס די כלי איז געווען א שני, ווייל די כלי איז טמא געווארן פון א משקה וואס די משקה איז געווען א ראשון און די משקה איז טמא געווארן פון די שרץ וואס די שרץ איז געווען די אב, און ממילא שטימט טאקע נישט דער לימוד און ווייטער ווי מ'עט זען שוין די גמרא וועט פרעגן א בעסערע קשיא אויף די ברייתא און מ'עט דארפן טאקע זאגן אז איינע פון די ציורים פון די ברייתא דא איז איבעריג, זאגט די גמרא. הני ארבעה הן, וואס טייטש דאס איז בעצם די קשיא דא, וויאזוי זאגט די ברייתא אז די שרץ האט גורם געווען דריי דרגות פון טומאה, די ברייתא רעכנט דאך אויס פיר, די ברייתא זאגט אז די שרץ האט מטמא געווען א משקה, די משקה א כלי, די כלי א אוכל, און די אוכל ווייטער א משקה, און ווי זעמער אזא זאך? און נאך מער, סתם אזוי ווי זעמער א רביעי בחולין? נאר וואס דען זאגט די גמרא טאקע, גוז משקין דרישא, מען דארף ארויס נעמען דא די משקין די ערשטע משקה וואס שטייט דא טייטש די מען דארף גורס זיין די ברייתא אז די שרץ איז מטמא א כלי די כלי איז מטמא א מאכל און די מאכל איז מטמא א משקה נישט די שרץ איז מטמא א משקה וואס די משקה איז מטמא א כלי קומט אויס למעשה נאכדעם וואס מען נעמט ארויס דא די ערשטע משקה איז קודם כל מוז מען שוין נישט זאגן אז די ברייתא גייט ווי רבי יודא האט געזאגט אין די הוה מינא, פארוואס? ווייל טאמער מ'איז טאקע גורס משקה, איז פשט די שרץ האט מטמא געווען א משקה, און די משקה איז מטמא א כלי, וואס ווער האלט א משקה איז מטמא א כלי רבי יודא אין די הוה מינא, יעצט אז מ'איז נישט גורס דא משקה, נאר מ'זאגט די שרץ האט גראד מטמא געווען די כלי, מוז מען שוין אזוי נישט לערנען, נאר וואס דען, מ'זאגט די שרץ האט מטמא געווען די כלי, די כלי איז יעצט א ראשון, די ראשון איז מטמא א אוכל די אוכל איז א שני, און די אוכל איז מטמא א משקה די משקה איז א שלישי סגייט טאקע כשיטת רבי עקיבא אז ביי חולין איז דא א שלישי און ער לערנט עס טאקע פון יטמא יטמא איי פרעגט די גמרא אדרבה גוז משקין דסיפא פארוואס שניידסטו ארויס די ערשטע משקה שנייד ארויס די צווייטע משקה און די ברייתא וועט יא גיין כשיטת רבי יודא סטייטש זאג אז אוודאי די שרץ האט מטמא געווען א משקה די משקה איז יעצט א ראשון די משקה איז מטמא א כלי און סגייט כשיטת רבי יודא אז א משקה קען טאקע מטמא זיין א כלי און די כלי איז א שני די כלי איז יעצט מטמא א מאכל און די מאכל איז א שלישי, שטימט עס יא מיט רבי יודא ואליבא דרבי עקיבא? זאגט די גמרא ניין, ווייל לא אשכחן תנא דאמר משקה מטמאין כלי, אלא רבי יודא, ס'איז נאר דא איין תנא וואס האלט אז משקה קען מטמא זיין א כלי דאס איז רבי יודא, והדר ביה, און ווי נישט ווי רבי יודא האט צוריקגעצויגן, און ממילא איז טאקע א סאך בעסער מ'נעמט ארויס די ערשטע משקה, ווי איידער די צווייטע משקה, פירט די גמרא אויס, וסימנך נזייתא, און דו ווילסט א סימן, צו געדענקען די סדר פון די ברייתא איז נזייתא, אזוי ווי מען מאכט ביר פון שעורים, וואס די סדר איז מען ברענגט א כלי, אין די כלי לייגט מען אריין שעורים וואס איז א מאכל, און נאכדעם לייגט מען אריין די וואסער וואס איז א משקה, וואס דאס איז טאקע די סדר פון די ברייתא, אז קודם קומט די שרץ איז מטמא א כלי, די כלי איז מטמא א מאכל, און די מאכל איז מטמא א משקה, און נישט אז די שרץ איז מטמא א משקה וואס די משקה איז מטמא א כלי. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תנן התם האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, שרץ שנמצא בתנור, טאמער מען טרעפט א שרץ אין א תנור, הפת שבתוכו שניה מפני שהתנור תחילה, איז ברויט וואס ליגט אינעם אויוון איז די ברויט וועט ווערן א שני לטומאה, ווייל די אויוון איז א ראשון לטומאה, ס'טייטש די רגע די שרץ ליגט אין די אויר פונעם תנור, ווערט די תנור יעצט א ראשון, ווייל ס'איז כאילו ס'האט צוגערירט די שרץ, אזוי די דין ביי א כלי חרס איז די אויר מטמא און די אויר ווערט טמא, און ממילא די שרץ ליגט שוין אין די אויר ווערט שוין די אויוון א ראשון, יעצט ס'ליגט ברויט אפילו די ברויט רירט נישט צו די כלי חרס נאר ס'ליגט אויך אין די אויר, ווערט די ברויט יעצט א שני? פרעגט די גמרא, אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא, ונחזי להאי תנור כמאן דמלי טומאה דמי, ותיהוי האי פת ראשונה. וואס טייטש זאג אפשר אנדערש, זאג אז מ'זאל אנקוקן די אויוון כאילו ס'איז אנגעפילט מיטן שרץ, און ממילא אנשטאט זאלסט זאגן אז די ברויט איז א שני ווייל ס'ליגט אין די אויר פון די אויוון האט עס צוגערירט די אויוון וואס די אויוון איז א ראשון, זאג אז די ברויט איז אויכט א ראשון, ווייל ס'איז כאילו די שרץ פילט אן די גאנצע אויוון, און אז די ברויט איז אויך אין די אויוון איז כאילו די ברויט האט צוגערירט די שרץ ווערט די ברויט אויך א ראשון, זאגט די גמרא אמר ליה, האט רבא געענטפערט צו רב אדא בר אהבה לא סלקא דעתך, מען קען נישט אזוי זאגן פארוואס? דתניא האמיר געלערנט אין א ברייתא יכול יהו כל הכלים מיטמאין מאויר כלי חרס, איך וואלט ווען געמיינט אז יעדע כלי זאל קענען טמא ווערן פון א כלי חרס, וואס טייטשט אויב איינער האט א כלי חרס ליגט אין דעם א שרץ, און יעצט נעמט ער א צווייטע כלי וואס איז געמאכט א פון אייזן צו פון האלץ א כלי מתכות אדער א כלי עץ און ער לייגט עס אריין אין די כלי חרס וואלט איך געמיינט אז די צווייטע כלי ווערט אויך טמא, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק מען נעמט ארויס אין פסוק ס'איז נישט אזוי, שטייט כל אשר בתוכו יטמא, וואס ס'ליגט אין די כלי חרס ווערט טמא, און סמיך ליה אין די פסוק זאגט גראד נאכדעם מכל האוכל, איז משמע אז דווקא א מאכל ווערט טמא פון א כלי חרס אבער א צווייטע כלי נישט, אוכל מטמא מאויר כלי חרס, ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס, א כלי קען נישט טמא ווערן פון אויר כלי חרס, און ממילא זאגט רבא, טאמער דו'סט אנקוקן די שרץ, כאילו ס'פילט אן די גאנצע כלי חרס, פשט ס'דא דא א אב הטומאה אין די גאנצע כלי חרס און יעצט לייגסטו אריין א צווייטע כלי, פארוואס זאל די צווייטע כלי נישט טמא ווערן? ס'האט דאך צוגערירט די שרץ, מ'קוקט דאך אן די שרץ כאילו ס'פילט אן די גאנצע אויר פון די כלי חרס, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז אוודאי נישט אזוי, נאר וואס פון דעם וואס די תורה זאגט אונז אז נאר א מאכל קען טמא ווערן און נישט קיין כלי איז משמע אז נישט די מאכל ווערט א ראשון לטומאה ווייל ס'כאילו ס'האט צוגערירט די שרץ, נאר וואס דען די מאכל ווערט טמא פון די כלי חרס אליין, ווייל די כלי חרס איז געווארן א ראשון, יעצט די כלי חרס מאכט די מאכל א שני, וואס דאס איז נאר שייך ביי א מאכל, און נישט שייך ביי א כלי. יעצט דרך אגב, רשי רעדט דא אויס די אלע מקורות וואס מען זעהט אז א כלי קען נישט ווערן א שני, וואס טייטש אזוי? קודם כל פון די פסוק זעהן מיר דאך דא אז א כלי וואס איז א ראשון, די כלי חרס, קען נישט מטמא זיין א צווייטע כלי א כלי מתכת און עס מאכן א שני, איז קודם כל זעהן מיר אז א כלי וואס איז א ראשון קען נישט מאכן א כלי א שני, חוץ דעם זאגט רשי, פון ווי ווייסט מען אז א מאכל וואס איז א ראשון קען נישט מטמא זיין א כלי און עס מאכן פאר א שני, זאגט רשי דאס האבן מיר געזעהן פון די קל וחומר אין דף י"ח, אז מה דאך, א כלי קען נישט מטמא זיין א צווייטע כלי, א כלי וואס איז א ראשון קען נישט מאכן א כלי א שני, איז כל שכן די מאכל וואס איז טמא געווארן פון א כלי קען אוודאי נישט מטמא זיין א כלי און עס מאכן פאר א שני, יעצט דאס אז א מענטש וואס דער מענטש איז א ראשון, ער קען נישט מאכן א כלי פאר א שני, דאס זאגט רשי דאס איז די מקור, ווייל בדרך כלל א מענטש וואס איז טמא פון א נבילה איז זיין קליידער נישט טמא, נאר טאמער ער טראגט די נבילה טומאת משא דארט איז די פסוק מחדש אז זיין קליידער ווערן אויך טמא, מילא זאגט רשי טאמער א מענטש וואס איז א ראשון קען מטמא זיין כלים עס מאכן פאר א שני, איז יעדע מענטש וואס רירט צו א נבילה זאלן זיין בגדים גראד טמא ווערן ווייל די מענטש איז א ראשון און זיין בגדים וואס די בגדים איז כלים זאל ווערן א שני, איז א ראיה אז א מענטש קען אויך נישט מטמא זיין כלים עס מאכן פאר א שני, איז זעהן מיר דא אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א כלי זאל ווערן א שני לטומאה, דאס איז די אלע מקורות, ס'טייטש פון די אלע לימודים צוזאמען זעהן מיר אז א כלי קען נישט ווערן א שני, חוץ דעם לייגט רשי אויך צו אז פון וואו ווייסט מען אז א מענטש קען נישט ווערן א שני, זאגט רשי ווייל וואו מען זעהט אין די תורה אז א מענטש ווערט טמא פון עפעס ווערט ער טמא פון א אב הטומאה, א שרץ, א נבילה, שכבת זרע, א זב, זבה, נידה, די אלע זאכן, זעהן מיר אז דער מענטש איז טמא פון א אב, מען זעהט נישט פון קיין שום פלאץ אז א מענטש קען טמא ווערן פון א ראשון, און במילא איז דאס די ראיה אז א מענטש קען אויך נישט ווערן א שני לטומאה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ר' יהושע וואס ר' יוסי האט אראפגעברענגט אין אונזער משנה פון ר' חנינא סגן הכהנים, איז לאמיר זיך דערמאנען וואס מען האט געהאט דארט אין די משנה, האבן מיר געזעהן אין די משנה די שיטה פון ר' מאיר, אז ר' מאיר זאגט מען מעג פארברענען ערב פסח תרומה טהורה צוזאמען מיט תרומה טמאה, אמר ר' יוסי האט ר' יוסי געזאגט אינה היא המדה מען קען נישט ארויס לערנען די זאך פון ר' חנינא סגן הכהנים, נאר וואס דען, זאגט ר' יוסי און מודים ר' לעזער ור' שיע ר' לעזער און ר' שיע זענען ביידע מודה אז ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה, אז מען טאר נישט פארברענען תרומה טהורה מיט תרומה טמאה, נאר וואו די מחלוקת זאגט ר' יוסי, על התלויה ועל הטמאה, טאמער איינער האט תרומה וואס איז תלויה, וואס טייטש ס'איז ספק טמא, נישט ס'איז וודאי טמא, דאס צו מ'מעג דאס פארברענען צוזאמען מיט תרומה וואס איז בוודאי טמא, איז דא דא א מחלוקת אז ר' לעזער זאגט תשרף זו לעצמה וזו לעצמה מ'טאר זיי נאכאלץ נישט פארברענען צוזאמען, און ר' שיע זאגט שתיהן כאחת אז מ'מעג פארברענען תרומה וואס איז טמא מספק צוזאמען מיט תרומה וואס איז טמא מוודאי, אבער נישט תרומה טהורה צוזאמען מיט תרומה טמאה. זאגט יעצט די גמרא, ר' חיסדא רמי פיסחא אפיסחא, ר' חיסדא האט געפרעגט א סתירה פון א ר' שיע וואס מ'זעהט ביי פסח, צו א צווייטער רב שיע וואס מען זעהט אויך ביי פסח ומשני און ער אליין רב חיסדא פארענטפערט עס, זאגט ער אזוי, מי אמר רב שיע שתיהן כאחת, קען דען זיין אז רב שיע זאגט אז מען מעג פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה? ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין א ברייתא, האבן מיר שוין געזעהן די ברייתא, אמר ר' יוסי, די ברייתא איז דארט ממשיך אין די ווערטער פון ר' יוסי צו ר' מאיר, אז ר' יוסי זאגט צו ר' מאיר, אין הנידון דומה לראיה, דו קענסט נישט א ראיה ברענגען פון ר' חנינא סגן הכהנים און זאגן אז מען מעג אויך פארברענען ערב פסח תרומה טמאה מיט תרומה טהורה, ווייל פארוואס ווייל כשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא ס'טייטש די עדות ר' חנינא סגן הכהנים איז אז מען מעג נעמען א שלישי און עס פארברענען צוזאמען מיט א ראשון ווי נישט ווי ביידע זענען טמא פארדעם אפשר מעג מען עס פארברענען צוזאמען און די זעלבע זאך ביי די ציור פון ר' עקיבא אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא ווי נישט ווי ביידע זענען טמא, איינס איז פסול איינס איז טמא, אבער ביידע האבן טומאה אויף זיך, אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בוולד הטומאה, ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה, זאגט רבי יוסי איך בין אויך מודה אז טאמער דו האסט תרומה וואס איז א ראשון, און תרומה וואס איז א שלישי אז דו מעגסט זיי פארברענען צוזאמען, אבער, זאגט רבי יוסי אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרם, אבער ווי אזוי מעג מען פארברענען תרומה וואס איז טמא מספק צוזאמען מיט תרומה וואס איז טמא בוודאי, קען זיין אליהו הנביא וועט קומען זאגן אז די תרומה וואס עס איז טמא מספק איז אינגאנצן נישט טמא, קומט אויס האסט מטמא געווען תרומה בידיים, און ממילא זעהן מיר דאך דא אז רבי יוסי רעדט דא לכולי עלמא ער זאגט נישט רב שיע און רב לעזער א מחלוקת, ער רעדט לכולי עלמא איז משמע אז יעדער איז מודה אז מען טאר נישט פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה, און וויאזוי זאגסטו אז רב שיע האלט מען מעג יא, ומשני, ענפערט רב חיסדא צו פארענטפערן די סתירה זאגט ער אזוי, הא רב שמעון, ואליבא דרב שיע, ביי אונזער משנה איז דאס נישט רב יוסי, ס'איז רב שמעון, ר' שמעון האלט אז ר' שיע האט געהאלטן אז מען מעג פארברענען תלויה מיט טמאה, מה שאין כן הא, די ברייתא איז ר' יוסי ואליבא דר' שיע ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' שמעון און ער האלט אנדערש בשיטת ר' שיע און ר' יוסי האלט אז ר' שיע האט געהאלטן אז אפילו תרומה תלויה טאר מען אויך נישט פארברענען מיט תרומה טמאה, יעצט בעצם די גמרא העט זיך באלד שטעלן וויאזוי קענסטו זאגן אונזער משנה איז ר' שמעון בשיטת רב שיע, שטייט קלאר אז ס'איז ר' יוסי, און ממילא וויאזוי איז דאס א תירוץ? זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט קודם כל א ראיה אז ס'דא א מחלוקת צווישן ר' שמעון און ר' יוסי וואס איז געווען די שיטה פון רב שיע, דתניא האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעה עשר שחל להיות בשבת, טאמער ערב פסח געפאלט אין שבת,

יעדעס איינס דארף האבן א באזונדערע פייער, מען טאר נישט פארברענען נישט די תרומה טהורה מיט די תרומה טמאה, און אויך נישט די תרומה תלויה מיט די תרומה טמאה, יעדע זאך באזונדער, אזוי האלט ר' יוסי, אמר ר' שמעון, זאגט ר' שמעון, לא נחלקו ר' אליעזר ורב שי' על הטהורה ועל הטמאה שאין שורפין, ס'הייסט ביי די ציור פון ר' מאיר, תרומה טמאה מיט תרומה טהורה איז זיכער אז סיי ר' אליעזר סיי רב שי' לאזן נישט פארברענען צוזאמען, על התלויה ועל הטהורה ששורפין, די זעלבע זאך יעדער איז מודה מען מעג נעמען תרומה תלויה און עס פארברענען צוזאמען מיט תרומה טהורה, דאס פון דעם האבן מיר נאכנישט גערעדט, אונז האבן גערעדט ביז יעצט תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה, תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טהורה קוקט נישט אויס אז מען איז מטמא דא די תרומה תלויה במילא יעדער מודה מען מעג פארברענען צוזאמען, על מה נחלקו וואו די מחלוקת, על התלויה ועל הטמאה, שרבי אליעזר אומר תשרף זו בפני עצמה וזו בפני עצמה, ורב שיע אומר שתיהן כאחת, אז דא איז דא א מחלוקת צו מען מעג פארברענען תרומה תלויה מיט טמאה, זאגט רבי שמעון רבי אליעזר לאזט נישט, און רב שיע לאזט יא פארברענען צוזאמען. זעהן מיר אז ר' יוסי און ר' שמעון קריגן זיך וואס האלט רב שיע, ר' יוסי האט נישט אראפגעברענגט די מחלוקת, ווייל ר' יוסי האלט לכולי עלמא טאר מען נישט פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה, ר' שמעון האט געהאלטן אז ס'איז יא א מחלוקת ווייל ר' שמעון האט געהאלטן אז רב שיע האלט יא אז תלויה מעג מען פארברענען מיט טמאה, איי פרעגט די גמרא והא מתניתין ר' יוסי, אונזער משנה איז דאך ר' יוסי נישט ר' שמעון, וויאזוי פארענטפערסטו אזא סארט תירוץ, ענטפערט די גמרא הכי קאמר ר' יוסי לר' מאיר, ר' יוסי זאגט צו ר' מאיר אין אונזער משנה, אפילו ר' שמעון, ואליבא דרב שיע דמיקל, אפילו ר' שמעון וואס ר' שמעון קריגט זיך אויף מיר, און רבי שמעון זאגט אז רבי שיע לאזט יא פארברענען תלויה מיט טמאה, דאס איז אויך נאר כי מיקל בתלויה וטמאה, אבל בטהורה וטמאה לא, זאגט רבי יוסי איז אבער אוודאי מודה אז טהורה מיט טמאה טאר מען נישט פארברענען, און מילא פרעגט ער אויף ר' מאיר וויאזוי זאגסטו אז מען מעג יא, זאגט די גמרא ווייטער, רבי יוסי ברב חנינא רמי תרומה אפסחא, רבי יוסי ברב חנינא האט אויך געפרעגט א סתירה פון צוויי רב שיע'ס, איין רב שיע וואס שטייט ביי תרומה, און איין רב שיע וואס שטייט ביי פסח, ומשני, און ער פארענטפערט עס אויך אליין שפעטער ס'טייטש נאכדעם וואס ער האט געפרעגט די קשיא, פארענטפערט ער אליין די סתירה. פרעגט ער אזוי, ומי אמר רב שיע שתיהן כאחת, האט דען רב שיע טאקע געזאגט אז מען מעג פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה, ורמינהו, איך וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין א משנה אין תרומות, זאגט די משנה חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, טאמער איינער האט א פאס פון תרומה, און יעצט איז עס ספק טמא, ס'טייטש נולד געווארן דא א ספק אפשר איז עס טמא צו נישט, איז ר' אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה, יניחנה במקום המוצנע, ואם היתה מגולה יכסנה, רבי אליעזר האלט משמרת תרומותי האבן מיר שוין געזען אז אפילו תרומה וואס איז טמא מספק דארף מען אויך אויפפאסן זאל נישט ווערן טמא ודאי, רב שי' אומר רב שי' זאגט אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה אז וואס אז טאמער ס'איז געווען באהאלטן קען מען עס אויפדעקן וואס טייטש מען מעג גורם זיין זאל טמא ווערן פארוואס ווייל נאכדעם וואס ס'איז טמא מספק דארף מער נישט אויפפאסן אויף דעם אבער עכ"פ דא זעהן מיר דא גרמא אין בידיים לא אז רב שיע זאגט די תרומה וואס איז טמא מספק מעג מען גורם זיין זאל טמא ווערן אבער נישט עס מטמא זיין בידיים און וויאזוי זאגסטו ביי אונזער משנה אז מען מעג פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה און עס מטמא זיין בידיים ומשני און אויף דעם פארענטפערט מען נאך די סתירה פארענטפערט מען נאך ווי מען האט פריער פארענטפערט הא רב שמעון אליבא דרב שיע אונזער משנה גייט כשיטת רב שמעון אליבא דרב שיע וואס ער האט געהאלטן אז רב שיע האט געהאלטן אז מען מעג מטמא זיין אפילו בידיים תרומה תלויה מה שאין כן הא רבי יוסי אליבא דרב שיע, די משנה אין תרומות גייט כשיטת רבי יוסי אליבא דרב שיע, אז רב שיע לאזט נישט מטמא זיין בידיים, און פאר דעם זאגט טאקע רב שיע, אז מען מעג גורם זיין אז זאל טמא ווערן, אבער בידיים נישט. זאגט די גמרא, רבי אלעזר רמי תרומה אתרומה, רבי אלעזר פרעגט א סתירה פון איין רב שיע אויף א צווייטע רב שיע, פון צוויי משניות פון צוויי משנה'ס אין תרומה, ומשני און שפעטער פארענטפערט ער אליין די סתירה, פרעגט ער אזוי, ומי אמר רב שיע גרמא אין בידיים לא, האלט דען רב שיע אז אזא סארט תרומה וואס איז טמא מספק מעג מען נאר גורם זיין אז זאל טמא ווערן בידיים טאר מען נישט, ורמינהו איך וועל דיר פרעגן א סתירה שטייט אין די משנה אין תרומות, זאגט די משנה חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, האבן מיר שוין געזען די ציור, אז טאמער תרומה'דיגע וויין האט זיך צובראכן אויף די אויבערשטע שטאק פונעם גת, ותחתיה חולין טמאין און אונטער דעם אויף די אונטערשטע שטאק איז דא טמא'נע חולין, און יעצט טאמער די תרומה עט דא אראפפאלן דא אונטן, און סיי די חולין אונטן עט מען מער נישט קענען עסן ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט דעם תרומה, און סיי די תרומה עט גיין לאיבוד, איז אזוי זאגט די משנה. מודה רבי אליעזר ורב שי' שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל, טאמער ער קען מציל זיין אביסל פון דער תרומה ער קען גיין לויפן ברענגען א טהור'ע כלי און ראטעווען א רביעית פון די אויבערשטע תרומה אוודאי דארף ער דאס טון, אבער ואם לאו, טאמער ער קען דא גארנישט ראטעווען פון די תרומה, וואס טייטש די גאנצע זאך גייט סיי ווי סיי אראפרינען דא איז דא די מחלוקת רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד, רבי אליעזר גייט מיר נישט אן, מען טאר נישט מטמא זיין די תרומה בידיים ממילא ענדערש זאל עס אראפפאלן אונטן און מאכן אז די גאנצע חולין זאל פסול ווערן, רב שי' אומר יטמאנה ביד, רב שי' זאגט דו קענסט גיין נעמען א טמא'נע כלי און אזוי מטמא זיין די תרומה פון די אויבערשטע שטאק בידיים, דאס עיקר איז אז דו ראטעוועסט די חולין דא אונטן, פארוואס ווייל די תרומה גייט סיי ווי סיי טמא ווערן, און ממילא קענסטו שוין מטמא זיין בידיים, און ממילא עכ"פ זעהן מיר אז רב שי' לאזט מטמא זיין בידיים, פריער האסטו געזאגט רב שי' לאזט נאר גורם זיין זאל טמא ווערן, ענטפערט טאקע רבי אלעזר אבער ומשני שאני התם דאיכא הפסד חולין, ס'טייטש בדרך כלל האלט ער מעג נאר גורם זיין, אבער דא איז א ספעציעלע ציור ווייל דא איז דא א גרויסע הפסד פון די חולין, און פאר דעם לאט ער מטמא זיין בידיים, מתקיף לה רבא, פרעגט אבער רבא מתניתין נמי איכא הפסד עצים, וואס טייטשט ביי א תרומה טמאה מיט טהורה, טאמער כ'גיי זאגן אז מען טאר זיי נישט פארברענען צוזאמען, וואס אזוי טאקע זאגט רב שיע, רב שיע לאט נאר פארברענען תרומה תלויה צוזאמען מיט תרומה טמאה, אבער תרומה טהורה מיט תרומה טמאה לאט ער נישט, און אויף דעם פרעגט ער פארוואס ס'איז דאך דא א הפסד, ס'טייטשט פריערט, ביי די ציור פון די גת העליונה און די תחתונה האט מען דאך געזען אז רב שיע לאט מטמא זיין די תרומה בידיים פארוואס? ווייל ס'גייט גיין סיי ווי סיי לאיבוד איז דא א גרויסע הפסד, דא אויך איז דאך דא א הפסד פון די האלץ, זאל רב שיע מתיר זיין אפילו צו פארברענען תרומה טמאה מיט תרומה טהורה ערב פסח, אמר ליה אביי, ענפערט אביי להפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו, דארט ביי די וויין איז דא א הפסד מרובה, דא איז א הפסד מועט אביסל האלץ, און ממילא לאט מען נישט מטמא זיין תרומה בידיים, זאגט אביי א ראיה ווי זעט מען א חילוק צווישן הפסד מרובה און הפסד מועט, ומנא תימרא דלהפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו, אז רב שיע איז חושש צו הפסד מרובה און נישט צו הפסד מועט, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא,

דא לאט אפילו נישט רב שיע נעמען א כלי צו ראטעווען די אויל, פארוואס ווייל דא איז א הפסד מועט, פארוואס ביי וויין איז א הפסד מרובה און דא איז א הפסד מועט, ווייל ביי אויל ווי נישט ווי אפילו עס וועט טמא ווערן די גאנצע חולין'דיגע אויל אונטן, ווי נישט ווי מ'עט עס קענען נוצן צו פארברענען, וואס טייטש די דין איז דאך אז שמן פון תרומה וואס איז טמא, מ'טאר טאקע עס נישט עסן, אבער פארברענען מעג מען עס און בשעת מ'פארברענט עס מעג מען הנאה האבן פון די ליכטיגקייט. מען מעג הנאה האבן פון די ווארעמקייט, און ממילא נישט אזא גרויסע הפסד, מה שאין כן ביי וויין קען מען גארנישט טון מיט די וויין נאכדעם וואס ס'איז טמא, און פארדעם דארט האט רב שיע יא געלאזט מטמא זיין בידיים אלס די הפסד מרובה. יעצט דרך אגב דארף מען דא משים לב זיין, שטייט דא מודה רב לעזער לרב שיע, ס'דארף בעצם שטיין פארקערט מודה רב שיע לרב לעזער, און די גמרא וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם, א צווייטע ברייתא שטייט אויך אזא סארט לשון און די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם און ענטפערן. זאגט יעצט די גמרא אבער, די גמרא פרעגט מאי שנא שמן דראוי להדליק, וואס איז טאקע פשט אז אויל איז א הפסד מועט, ווייל מען קען עס אנצינדן און במילא קען מען נאך הנאה האבן פון דעם איז סך הכל א הפסד מועט, פרעגט די גמרא יין נמי ראוי לזילוף, אמאליגע צייטן ווען מען פלעג אויפקערן די שטוב פלעג מען אויסשפרייטן וויין אויף די ערד ס'האט געגעבן א גוטע שמעק, און במילא אפילו די וויין פון חולין עט טמא ווערן מ'עט עס טאקע נישט קענען טרינקען עט מען דאך עס קענען נוצן אויף זילוף, אויב אזוי פארוואס ווערט עס גערופן א הפסד מרובה, וכי תימא זאגט די גמרא עסטו וועלן זאגן זילוף לאו מילתא היא, אז זילוף איז נישט גענוג חשוב, אויל פארברענען דאס איז חשוב אבער זילוף נישט, אבער זאגט די גמרא ס'איז נישט אזוי ווייל והאמר שמואל משום רב חייא שמואל האט נאכגעזאגט פון רב חייא שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג בשתיים וואס טייטש ווען מען טרינקט וויין קען מען קויפן וויין וואס פארקויפט זיך א לוג פאר א סלע אבער אויף זילוף נוצט מען טייערע וויין וואס יעדע לוג פארקויפט זיך אויף צוויי סלעים זעהן מיר זילוף איז א ערנסטע זאך זאגט די גמרא בחדש דא רעדט זיך מיט נייע וויין וואס נייע וויין שמעקט נישט אזוי גוט איז עס נישט ראוי אויף זילוף און דערפאר איז עס א הפסד מרובה ווייל מען וועט גארנישט קענען טוהן מיט דעם איי פרעגט די גמרא והא ראוי לישנו מען קען עס לאזן אלט ווערן עט עס קריגן די שמעק העט מען עס יא קענען ניצן אויף זילוף, זאגט די גמרא, אתי ביה לידי תקלה, טאמער מ'עט עס לאזן א לאנגע צייט העט מען צוקומען צו א תקלה, מען העט עס בטעות טרינקען, און פאר דעם הייסט עס הפסד מרובה ווייל מען לאט נישט א מענטש עס האלטן א לאנגע צייט, איי פרעגט די גמרא שמן נמי אתי ביה לידי תקלה, ביי אויל איז דאך אויך דא די חשש אז טאמער דו לאזט דעם מענטש עס האלטן עס צו פארברענען קען ער אויך צוקומען צו א תקלה, זאגט די גמרא דרמי ליה בכלי מאוס, מען דארף טאקע אריינלייגן די אויל אין א פארמיאוס'טע כלי, איז נישט דא קיין חשש אז מען וועט עס נוצן אויף צו עסן, נאר אויף צו פארברענען. איי פרעגט די גמרא יין נמי רמי ליה בכלי מאוס מיט וויין קען מען אויך טון די פאטענט? זאגט די גמרא לזילוף קא בעי ליה בכלי מאוס רמי ליה, ער וויל דאך עס האבן אויף די גוטע שמעק ער טוט עס אריינלייגן אין א פארמיאוס'טע כלי, די גאנצע שמעק וויל ער דאך ער וויל דאך האבן זאל זיין גוט זאל זיין ריין, נישט זאל זיין פארמיאוס'ט, און ממילא דא איז נישט דא קיין ברירה מען רעדט פון נייע וויין און מען קען עס נישט אריינלייגן אין א פארמיאוס'טע כלי, די איינציגסטע שימוש וואס איז דא פון דעם איז צו טרינקען, טאמער מען וועט עס נישט קענען טרינקען עט זיין הפסד מרובה, און דערפאר האט רב שיע געלאזט דאס ראטעווען מיט א טמא'נע כלי. זאגט די גמרא יעצט ותקלה עצמה תנאי, דאס אליינס אז מען איז חושש אז א מענטש וועט צוקומען צו א תקלה צו עס עסן צו נישט, דאס איז בעצם א מחלוקת תנאים, דתניא ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חבית של יין של תרומה שנטמאת, א פאס פון וויין פון תרומה וואס איז טמא געווארן, בית שמאי אומרים, תשפוך חבל, מען זאל גראד אויסגיסן די גאנצע, נישט מען זאל עס האלטן אויף צו מזלף זיין אפילו יענע טאג אויך נישט, פארוואס ווייל עס איז דא א חשש תקלה, עס איז דא א חשש אז מען וועט עס נוצן צו טרינקען, דאס איז פשטות די טעם פון די בית שמאי, באלד וועט מען זען נישט דאס איז די טעם פון די בית שמאי. בית הלל אומרים, בית הלל זאגן תעשה זילוף אז מען קען עס ניצן אויף זילוף. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט, אני אכריע, איך מאך א הכרעה צווישן די צוויי שיטות צווישן די בית שמאי און בית הלל, און איך זאג אזוי, בשדה תשפך חבל, ווען מען איז אויפן פעלד, וואס אין פעלד פלעגט מען נישט מאכן קיין זילוף, איז דארט אוודאי דארף מען אויסגיסן די גאנצע, בבית תעשה זילוף אין שטוב מעג מען יא מאכן זילוף, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז ער זאגט אנדערש, בחדש תשפך חבל, בישן תעשה זילוף, טאמער ס'איז נייע וויין דארף מען עס אויסגיסן, פארוואס? ווייל די איינציגסטע וועג אז די וויין וועט ווערן ראוי לזילוף איז טאמער מ'עט עס לאזן אלט ווערן, איז דא א חשש תקלה אז מ'עט עס לאזן אלט ווערן, עס קען זיין מ'עט עס טרינקען און במילא דארף מען עס גראד אויסגיסן און בישן טאמער ס'איז אלטע וויין תעשה זילוף מעג מען יא מאכן זילוף מיט דעם, אזוי האט ר' ישמעאל בר' יוסי געזאגט א הכרעה צווישן די בית שמאי ובית הלל אז נישט אלעמאל דארף מען עס אויסגיסן, און נישט אלעמאל מעג מען מאכן זילוף מיט דעם נאר אמאל אזוי אמאל אזוי, אמרו לו, האט מען געזאגט דארט צו רבי ישמעאל ברבי יוסי די חכמים דארט אין זיין דור האבן אים געזאגט אין הכרעת שלישי מכרעת וואס טייטש דיין הכרעה איז נישט קיין ריכטיגע הכרעה פארוואס ווייל רבי ישמעאל ברבי יוסי בעצם איז דער וואס איז מחדש דא אז בית שמאי די טעם פון די בית שמאי זאגט מען דארף עס אויסגיסן איז אלס תקלה ווייל טאמער מען וועט עס נישט אויסגיסן וועט מען הנאה האבן פון דעם און בית הלל זענען נישט חושש אלץ תקלה, און במילא, נאך וואס ר' ישמעאל בר' יוסי זאגט דאס איז די נקודה דא פון די מחלוקת, קען ער פרובירן צו מאכן א הכרעה, און זאגן איך מאך א הכרעה אז נישט אלעמאל מאכט מען זילוף נישט אלעמאל דארף מען עס אויסגיסן ס'ווענדט זיך, טאמער ס'איז טאקע דא א חשש תקלה דעמאלטס דארף מען אויסגיסן, טאמער ס'דא א ווייניגערע חשש תקלה דעמאלטס איז די הלכה ווי די בית הלל מען מעג מאכן א זילוף, אבער זאגן זיי צו אים, דאס איז נישט בעצם די טעם פון די בית שמאי בית הלל, זיי קריגן זיך נישט דא צו ס'איז דא א חשש תקלה צו נישט, דו האסט אזוי איינגעזעצט, וואס איז בעצם די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל שטייט נישט דא, אבער ווי נישט ווי זאגן זיי נישט דאס איז די מחלוקת ווייל קיינער פון זיי דערמאנען נישט נישט די בית שמאי און נישט די בית הלל דערמאנען נישט שדה און בית און נישט חדש מיט ישן ס'טייטש טאמער ס'וואלט געווען אזוי טאמער די ברייתא וואלט געזאגט בית שמאי זאגן אז מ'דארף עס אויסגיסן סיי אין חצר סיי אין שטוב בית הלל זאגן מ'מעג מאכן זילוף סיי טאמער די וויין איז אין חצר סיי אין שטוב יעצט קען קומען ר' ישמעאל בר' יוסי און זאגן אז די הכרעה איז אז אין שטוב מעג מען יא אין פעלד אין שדה טאר מען נישט פארוואס ווייל מ'זעט אז בית שמאי און בית הלל זענען זיך מתייחס צו דעם פשט אז די נקודה פון די מחלוקת איז צו מ'איז חושש אויף תקלה צו נישט, אבער מ'זעהט נישט אזא זאך, און במילא זאגן זיי אים דאס איז דיין אייגענע זאך, דיין אייגענע טעם, דו האסט אליין געגעבן די טעם, ממילא די הכרעה איז נישט קיין הכרעה. אבער על כל פנים דאס זעהט מען דא אז בית שמאי בית הלל האבן נישט חושש געווען אויף א תקלה ווייל זיי האבן נישט דערמאנט די טעם, ר' ישמעאל בר' יוסי איז יא חושש אלץ תקלה, פארדעם איז ער טאקע מחלק צווישן נייע וויין אלטע וויין, וויין פון שדה און וויין פון בית, און ממילא זעט מען ס'איז א מחלוקת תנאים צו מען איז חושש אויף א תקלה צו נישט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט, מחלוקת שנפלה לפחות ממאה סאה חולין טמאים, די גאנצע מחלוקת דא, צו מען מעג מטמא זיין די תרומה בידיים צו ראטעווען די חולין פון אונטן, איז נאר טאמער ווען די תרומה וועט אראפפאלן אין די חולין, עט מען נישט טארן עסן פון די חולין, מען עט נישט טארן טרינקען די וויין פון די חולין, פארוואס? ווייל ס'איז אויסגעמישט אין דעם תרומה, אבער טאמער ס'איז דא אזויפיל חולין דא, ס'איז דא הונדערט מאל מער חולין ווי תרומה אז אפילו נאכדעם ווען די תרומה עט אראפפאלן עט מען נאך אלץ מעגן טרינקען ווייל די דין איז טאמער ס'איז דא הונדערט קעגן די תרומה צו מבטל זיין איז די תרומה אוודאי בטל, איז דעמאלט זאגט יעדער איינער דברי הכל תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד, דעמאלטס איז יעדער מודה אז מ'דארף לאזן די תרומה אראפפאלן, און מען וועט עס לאזן מטמא זיין פארוואס ווייל ווי נישט ווי איז נישט דא דא קיין הפסד מרובה מען קען נאך אלץ טרינקען פון די חולין ווייל די תרומה איז בטל זאגט גמרא תניא נמי הכי מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא חבית שנשברה בגת העליונה ותחתיה מאה חולין טמאים טאמער איז דא הונדערט מאל מער חולין אונטן איז מודה רבי לעזער לרב שיע ווייטער שטייט דא מודה רבי לעזער לרב שיע און אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט ס'וואלט בעצם געדארפט שטיין דא מודה רבי שיע לרב לעזער אבער מען וועט שוין זען וואס איז פשט פון דעם איז מודה רבי לעזער לרב שיע שאם יוכל להציל ממנה רביעית בטהרה טאמער מען קען ראטעווען א רביעית, דעמאלטס יציל דאס די ערשטע זאך, טאמער קענסט ראטעווען א רביעית פון די תרומה, דאס איז משמרת תרומותי די ערשטע זאך וואס מען דארף טון, ואם לאו טאמער מען קען נישט, תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד איז יעדער מודה אז זאל אראפרינען אונטן, און ס'מעג טמא ווערן מען טאר עס נישט מטמא זיין מיט די הענט פארוואס? ווייל סיי ווי סיי וועט מען קענען טרינקען פון די חולין אונטן ס'נישט קיין הפסד מרובה, פרעגט אונז די גמרא האי מודה רבי אליעזר לרב שיע, מודה רב שיע לרב אליעזר מיבעי ליה, די קשיא מען האט אויסגערעדט, אמר רבא זאגט טאקע רבא איפוך, מען דארף עס אויסדרייען, רב הונא בריה דרב שיע אמר, רב הונא בריה דרב שיע זאגט ניין,

דארף ער ראטעווען א רביעית. וואס איז טאמער ער האט א כלי וואס איז טהור פון אינעווייניג און טמא פון אינדרויסן, טאמער ס'איז טמא געווארן פון א משקה און זיי האבן געזען א טומאה דרבנן איז די דין איז אז די אינדרויסנדיגסטע חלק ווערט טמא, די אינעווייניגסטע חלק בלייבט טהור, און ממילא דא דא א צד צו זאגן אז טארסט עס נישט נוצן ווייל די אינדרויסנדיגסטע חלק איז טמא, און ממילא אפשר דארף מען חושש זיין אז ס'וועט מטמא זיין די וויין, און רבי לעזער וואס רבי לעזער איז בדרך כלל מחמיר און ער זאגט דאך אפילו ווען ס'איז דא א הפסד מרובה לאט ער נישט מטמא זיין תרומה בידיים איז אפשר דא אויך עט ער זאגן טארסט נישט נוצן די כלי, איז אויף דעם שטייט אז ר' אליעזר איז מודה צו רב שיע אויף די חלק פון די ברייתא אז מען מעג נוצן די כלה צו מציל זיין א רביעית פון די וויין אפילו די כלה איז טמא פון אינדרויסן נישט פון אינעווייניג ס'גייט נישט ארויף אויף די צווייטע חלק וואס מען האט געזען אז רב שיע איז מודה צו ר' אליעזר אז דא טאר מען נישט ראטעווען די וויין מיט א טמא'נע כלה ס'גייט ארויף אויף די ערשטע חלק אפילו ווען די כלה איז טהור אבער ס'איז טמא אינדרויסן דא איז ר' אליעזר מודה צו רב שיע אז אזא סארט כלה מעג מען יא נוצן האדון לך אור לבשר האדון לך אור לבשר האדון לך אור לבשר